ערשט נעכטן איז פארגעקומען די חתונה ביי א ווינקל מורה הוראה, שטיל, אן רעש, קיינער זאל דערפון ניט וויסן. ר' ברוך האט אפילו נאך זיין ווייב'ס טויט זיך ניט געאיילט חתונה צו האבן, געזוכט א פרוי אין די מיטעלע יארן, אן ארעמע, נישט קיין היינט-וועלטיגע, זי זאל ניט זיין קיין אויסברענגערין, און ער האט טאקע געפונען דאס וואס ער האט געזוכט. די ערשטע נאכט נאך די חתונה איז ר' ברוך געבליבן נעכטיגן ביים שווער. ווייל ער האט נישט געוואלט ברענגען באלד א צווייט ווייב מיט זיך אין שטוב אריין. דעם אנדערן טאג בעת ער האט זיך א ביסל גיכער ווי געווענדליך אויפגעהויבן אינדערפרי, האט ער געזאגט דעם שווער אז ער וועט דאס ווייב נישט מיטנעמען באלד מיט זיך. ווארום מען וויל ניט אויפרייסן ביי קיינעם די אויגן, וואס דארפן מענטשן רעדן? דעם ווייב האט ר' ברוך געהייסן היינט נאכמיטאג אליין קומען. איצט ווארט ער זי שוין אפ פון א פאר שעה דרייט זיך איינער אליין ארום איבער די שטובן. אז מען קלינגט ביי די טיר שטעלט ער זיך אפ און הערט זיך אנגעשטרענגט איין ווער עס איז געקומען. ס'טוט אים שוין באנג וואס ער האט באלד דאס ווייב נישט מיטגענומען מיט זיך. ס'איז צוגעפאלן די נאכט און קיינער איז נישט געקומען. ר' ברוך האט ניט אנגעצונדן דאס ליכט. מן הסתם טוט עס דאס ווייב אפ א שפיצל ווייל ער האט זי באליידיגט און זי לאזט אויף זיך ווארטן. אבער אומגעריכט האט זיך דאס גלעקל פאר דער טיר ניט זיכער צעקלונגען. ער האט באלד דערהערט ווי דאס אומגעדולדיג בייזע קול פון דער דינסט פרעגט זיך ווער דאס איז. ס'האט נישט לאנג געדויערט ווי די דינסט האט אנגעקלאפט אין זיין טיר און געזאגט, עפעס א פרוי פרעגט זיך אויפן באלעבאס. איידער וואס ווען איז אַ שװאַרצער פֿלעק געבליבן שטײן אין דער פֿינצטערניש פֿון שטוב, געברענגט מיט זיך די קעלט פֿון גאַס. ר' ברוך האָט אָנגעצונדן די עלעקטרי, װאָס האָט אױסגעװיקלט פֿון חשכות אַ קלײן פֿול װײַבל אין די מיטעלע יאָרן, אין אַ נײַ שװאַרץ היטעלע, װאָס איז געשטאַנען בײַ איר אױפֿן שפּיץ שײטל, װי צוגעקלעפּט. צי פֿון דער פּלוצעמדיקער ליכטיקײט, צי פֿון פֿאַרשעמטקײט, האָט זי די אױגן געהאַלטן אַראָפּגעלאָזט צו דער ערד. אבער ווי נאר זי איז געקומען אינמיטן שטוב, איז זי פלוצים געווארן דרייסטער און לעבעדיגער. זי האט זיכער געשטעלט אויף די הייכע קלעצלעך די קליינע טריטלעך, וואס האבן פול געמאכט מיט זיך די גאנצע שטוב. זי האט זיך באלד אריינגעקוילערט אין אנדערן עק צימער, געבליבן שטיין ביים סאמע אויבן אן פון טיש. די קליינע אייגעלעך וואס קענען נישט קוקן קיינעם גלייך אין די אויגן אריין, האבן זיך גיך א גליטש געטאן איבער די רייך טאפעצירטע ווענט און סופיט וואו עס איז געהאנגען דער גרויסער זשיראנדאל מיט די פיל קרישטאלן. דערנאך האט זי אראפגענומען דאס נייע שווארצע היטעלע, באוויזן א קאקעטיש קליין ברוינליך שייטל, און ר' ברוך האט מיטאמאל דערפילט אז מען האט אים אפגענארט. דאס ווייב איז היינטצייטיג און איז פיל יונגער ווי מען האט אים איינגערעדט. דאָס װײַבל האָט באַמערקט, אַז ר' ברוך איז צופֿיל בלאַס, און זינט נעכטן האָט ער זיך שטאַרק געעלטערט. ער פֿילט זיך נישט מער אַזױ זיכער מיט זיך. זי האָט זיכער גוט געטאָן, װאָס זי האָט אים געלאָזט אַזױ לאַנג װאַרטן אױף זיך. אַז ר' ברוך האָט זי געפֿרעגט, פֿאַר װאָס זי איז אַזױ שפּעט געקומען, האָט זי שולדיק אַראָפּגעלאָזט די אױגעלעך צו דער ערד, װי אַ יונג שעמעװדיק מײדל, װאָס האָט מיט זיך עפּעס פֿאַרזינדיקט. ר' ברוך האָט נישט געקוקט אױף איר. זיין שטענדיגע תקיפות וואס האט אים געגעבן נעכטן ביי דער חופה גענוג גלייכגעוויכט אז ער האט אלץ פונקטליך גענוי פארזארגט, איז פלוצלינג פארשוואונדן. הגם ער האט כסדר זיך אליין פארזיכערט אז ער האט גענומען בלויז א באלעבאסטע אין שטוב אריין, ווייל די טעכטער האבן נישט געקענט די באלעבאטישקייט פירן, זענען אים אבער ווי אויף צו להכעיס געקומען אין קאפ אריין פארשידענע אנדערע געדאנקען, ווי שטענדיג בעת מען געפינט זיך מיט א פרעמדער פרוי אליין אין שטוב, דאָס גלעקל פֿאַר דער טיר האָט זיך איצט נאָך אַ מאָל צעקלונגען, ס'האָט געריסן חוצפּהדיק און מיט ירגזון. באַלד האָט זיך אין שטוב אַרײַנגעשטופּט אַן אָנגעפּעלצטער טרעגער, וואָס איז פֿון קאָפּ ביז די פֿיס געווען באַהאַנגען מיט פּעקלעך און טלומיקעס. נאָך אים האָט זיך מיט פּאַוואָלע טריטלעך, ווי ער וואָלט געהאַט אַ סך צײַט, נאָכגעשאַרט ר' נטעלע דאָס שוחטל, ר' ברוכס שווער. דעם גוטן אָװנט האָט ער ברײט מיט אַ ניגון אַרױסגעזונגען, זיך געריבן בשעת מעשׂה די הענטלעך, װי ס'װאָלט אים עפּעס שטאַרק הנאה געטאָן. בשעת דער טרעגער איז אַװעק, האָט זיך דער שוחטל אױסגעטאָן דעם כאַלאַט און דאָס היטעלע, געװישט דעם שװײס פֿון אונטער דער פֿאַרפֿעדערטער יאַרמלקע, װי ער װאָלט אַלײן געטראָגן דער טאָכטערס פּעקלעך און טלומיקעס. ער האָט זיך ברחבֿותדיק אַװעקגעזעצט בײַם טיש, גענומען אַ שמעק טאַבאַק, אַ פּאָר מאָל אַ נאָס געטאָן און זיך געקליבן מיט ר' ברוך'ן צו פארפירן א שמועס. בעת מעשה האט ער פון דער גלעזערנער שאנק ארויסגענומען א בעכער, געדרייט אים אין אלע זייטן און געזוכט דעם פרואוו. פי-פי-פי, אן אנטיק! האט ער געצמאקעט מיט די ליפן. פון וועמען האסטו עס, ברוך? פון טאטן עליו השלום? ס'האט שוין אסאך יארן אויף זיך. ר' ברוך האט גארנישט געענטפערט, עפעס א ברום געטאן ווי צו זיך, און שוין אויסגעקוקט די מינוט דער שוחט זאל אוועקגיין. האט זיך ר' נטע'לע דא געזוימט נאך א היבש שטיקל צייט, דערנאך זיך פלוצלינג אויפגעכאפט ווי פון א דרימל, און זיך לאנג געזעגנט מיט דער טאכטער, גלייך ער וואלט איבערגעלאזט אויף פרעמדן באראט א יונג מיידל. זיי געזונט פייגעלע, זיי געזונט! דעם אנדערן טאג אינדערפרי האט זיך פייגעלע אויפגעהויבן אסאך שפעטער פון ר' ברוך'ן. איר בעקלעך האבן יונג געשיינט פון געשמאקן שלאף, זי האט זיך פארן מאן אינגאנצן נישט געשעמט, זיך אנגעטאן אים אין די אויגן, אויף אים האט זי נישט געקוקט, די אויגן פארשעמט געהאלטן אראפגעלאזט אויף דער ערד,

איר קליינע, ענגע, ווי געפענטעטע טריטלעך האָבן זיך אויף הויכע קלעצלעך געשיט איבער אַלע פּאָדלאָגעס. פֿון אונטער דער שלאָף-קופּקע האָט שטיפֿעריש אַפֿירגעקוקט זילבערן יונגע לעקעלעך, דאָס מויל רויט, פּולכנע און אַ ביסל אַרויסגעשטופּט ווי בײַ קאַפּריזנע קינדער. פֿון אונטערן קישן אַפֿיר האָט זיך אַרויסגעשלעפּט אַ שטיק שאָקאָלאַדע, וואָס זי האָט זיך נעכטן פֿאַר שלאָפֿן גיין באַהאַלטן, דער מאַן זאָל ניט זען, און אַרויסגעקנײַפּט פֿון קעשענע אַרויס. זי האָט איצט אַזוי יונג אויסגעזען, אַז ר' ברוך האָט זיך דערשראָקן, זיך פֿאַרשעמט פֿאַר זיך אַליין, זי האָט דערפֿילט ווי אָפּגענאַרט. דער אויסגעוואַרעמטער ריח פֿון פֿרויענלייב, וואָס האָט זיך ווי מיט גוואַלד אַריינגעריסן אין זיין הויז, האָט אים געשטיקט. ביים פֿרישטיק האָט דאָס פּאָרפֿאָלק נישט גערעדט צווישן זיך. ס'האָט אויסגעזען, ווי זיי וואָלטן געווען ברוגז. אויפן ווייס געדעקטן טיש זענען געשטאנען צוויי בלאנקענדיגע גלעזער טיי, ברוגזלעך אפגערוקט איינס פון די אנדערן. קיינער האט זיך צו זיי ניט צוגערירט. זיי האבן זיך געקילט, פארשעמט געווארט אויף א בעלן. ר' ברוך איז געזעסן אויבנאן ביים טיש און אראפגעקוקט אויפן ווייסן טישטעך. פייגעלע האט פארשעמט ווי איר טבע נישט געקוקט אין זיין זייט אריין. די קאַלטע האַרבסטיקע זון, װאָס איז געקראָכן אױפֿן װײַס-געדעקטן טיש, האָט אַרומגעהאַלדזט די בלאַנקענדיקע גלעזער טײ און בלײך אָנגעצונדן די זילבערנע לעפֿעלעך. ר' ברוך האָט פֿון שטענדיק אָן נישט געליטן קײן טומל, נאָר איצט, אין דער פּלוצלינדיקער שטילקײט, האָט אים עפּעס געפֿעלט. ער האָט אױפֿגעהױבן דעם קאָפּ און אַרױסגעקוקט דורכן פֿענצטער. די שילדן אױף דער קעגנאיבערדיקער מױער האָבן אין דער האַרבסטיקער שאַרפֿער לופֿט אױסגעזען װי אױסגעצװאָגן. אױף דער גאָלדן-בלאַסער שױב האָט אַ פֿליג זיך איבערגעװעקט, טרױעריק געזשומעט און מיט די לעצטע כּוחות אַרומגעקראָכן אױפֿן קאַלטן גלאָז, גלײַך װי זי װאָלט געזוכט אַ װעג אַרױס צו דער לעצטער האַרבסטיקער זון. פֿײגעלע איז אַרײַן אין קיך. ר' ברוך האָט געהערט, װי זי באַפֿעלט דאָרט עפּעס מיט דער דינסט, קריגט זיך מיט איר אױפֿן קול, זי האָט זיך באַלד צוריק אַרײַנגעקוילערט אין שטוב און זיך אָנגערופֿן צום מאַן מיט פֿאַרשעמט אַראָפּגעלאָזטע אויגן צו דער פּאָדלאָגע, יאַך טרינק נישט קיין טיי. כ'בין צוגעוווינט פֿון דער מאַמעליו צו אַ ביסל קאַווע אין דער פֿרי. עס זאָל אַרומשווימען אַ פּעלץ אינעווייניק. קאַווע מיט פּעלץ איז טעם גן-עדן. ער האָט איר געוואָלט זאָגן, אַז בײַ אים אין שטוב בעט מען זיך ניט אויס, מען עסט וואָס ס'איז דאָ. ער פירט נישט קיין ברייט צעלאזן לעבן ווי די הולטייעס וואס היינט טשאסקעט מען מיטן געלט און מארגן שטרעקט מען זיך אויס פאר א גראשן. ער האט איר געוואלט איבערחזרן דאס ווערטל וואס ער האט ליב ביי יעדער געלעגנהייט איבערצוזאגן, ווער עס וויל זיך אין כבוד דערהאלטן, דער זאל זיך דאס מאלצייט אין צווייען שפאלטן. אבער ער האט גארנישט געזאגט. ער האט נישט געקענט ליידן ווי זי כאפט ביים עסן גלייך זי וואלט מורא געהאט ס'זאל איר ווער דעם ביסן נישט ארויסנעמען. נישט געקענט הערן ווי זי מלאטשקעט מיט דער צונג און באַלעקט זיך. מיט די קליינע קאַוועדיקע הענטלעך האָט זי אַלץ באַטאַפּט, אויסגעקליבן זיך דאָס בעסטע און ווייכסטע, ווייל קיין האַרטס קען זי אויף די ציין נישט נעמען, און גיך אַריינגעלייגט אין מויל. עס איז זי נישט אָנגעגאַנגען צו ער עסט, צו נישט, אַריינגערעדט אין טעלער. יאַך האָב נישט ליב קיין טיי. מאָרגן מערטשעם אינדערפרי וועט ביי מיר זיין אַנדערש, וועט שוין ביי מיר זיין קאַווע. פריש פארבריטע קאווע מיט א גראבן פעלץ, ווי יאך האב ליב. א וואזשנע באלעבאטישקייט פירט זיך דא מ'שטיינס געזאגט, אוודאי אז ס'איז נישטא קיין פרויענצימער אין שטוב. ווייסע קאווע מיט א פעלץ טוט אריין א נייע חיות אין מענטש. ער האט איר גארנישט געענטפערט, זי האט זיך פלוצעם געכאפט אז ער רירט זיך נישט צו צום עסן, זיין טיי שטייט נישט אנגערירט, האט זי צו אים נענטער צוגערוקט דאס גלאז און זיך אנגערופן, עס! וואס עסטו נישט ברוך? די טיי ווערט קאלט! זי האָט אים געזאָגט דו, און ער האָט זי נישט געקאָנט דוצן. בשעת ער האָט שוין באַשלאָסן, אַז ער דאַרף דעם ווייב זאָגן דו, האָט ער דאָס וואָרט נישט געקענט אַרויסברענגען פֿון מויל. ער האָט געקלערט, אַז ער וועט זיך נישט קענען מער ווייזן פֿאַר מענטשן, ער וועט נישט קענען קומען צווישן די סוחרים, די אַרבעטער, וואָס האָבן אַלע מאָל געהאַט פֿאַר אים דרך-ארץ, וועלן מאַכן פֿון אים דאָס גענאַר. זיי וועלן פֿאַרלירן פֿאַר אים דעם רעספּעקט, ער וועט נישט קענען אַריינקומען צו זיך אין פֿאַבריק. פייגעלע האָט באַלד פֿאַרגעסן וואָס זי האָט געזאָגט. אויפֿן ווײַס-געדעקטן טיש איז נאָך אַלץ געשטאַנען זײַן טיי און זיך געקילט. ער האָט זיך צום גלאָז נישט צוגערירט. די בלאַסע, האַרבסטיקע זון, וואָס האָט אַרומגעהאַלזט דאָס גלאָז, איז אַראָפּ פֿון טיש, זיך אַוועקגעלייגט אויף דער פּאָדלאָגע.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי,